בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף נ"ג, מ'הייבמיר אן דף נ"ג עמוד א' אויבן, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ונתן את הקטורת על האש לפני ה', ס'טייטש די פסוקים פריערט שטייט ולקח מלא המחתה גחלי אש מלא חפניו קטורת סמים דקה און נעמט די גחלים מיט די קטורת, והביא מבית לפרוכת און ער טראגט עס אריין אין קדשי קדשים, נאר נאכדעם שטייט ונתן את הקטורת על האש לפני ה', אז אין קדשי קדשים לייגט מען ארויף די קטורת, און ממילא זעהן מיר פון די סדר הפסוקים דא, שלא יתקן מבחוץ ויכניס, אז נישט פשט אז מען לייגט די קטורת אינדרויסן און אזוי גייט מען אריין נאכדעם וואס די קטורת ליגט שוין אויף די מחתה אין קדשי קדשים, ניין, מען גייט אריין מיט די קטורת און די מחתה באזונדער און אין קדשי קדשים איז מען מקטיר די קטורת, להוציא מליבן של צדוקים שאומרים יתקן מבחוץ ויכניס, וואס דאס קומט סותר זיין צו די ווערטער פון די צדוקים, די צדוקים האבן געהאלטן אז ניין, אז מען דארף מקטיר זיין די קטורת נאך אינדרויסן, און אזוי נאכן מקטיר זיין טראגט מען אריין די מחתה מיט די קטורת אויף דעם אין קדשי קדשים, לערנען אונז אז נישט, דאס איז נישט אזוי, און מ'איז מקטיר די קטורת אין קדשי קדשים אליין. זאגט די גמרא מאי דרוש, וואסערע דרש האבן די צדוקים געהאט אז זיי האבן געלערנט אזא פאלש פשט? זאגט די גמרא, זיי האבן גע'דרש'נט כי בענן אראה על הכפורת, מלמד שיתקן מבחוץ ויכניס, זיי האבן גע'דרש'נט די פסוק אז כי בענן אראה על הכפורת, אז כי בענן, נאר נאכדעם וואס ס'איז שוין דא א ענן, שוין דא א וואלקן, שוין דא רויעך, נאכדעם וואס מ'האט מקטיר געווען די קטורת, נאר נאכדעם אראה על הכפורת, גייט מען אריין אין קדשי קדשים. אבער אוודאי דאס נישט אזוי. אמרו להם חכמים, האבן די חכמים געזאגט והלא כבר נאמר, שטייט דאך אין פסוק, ונתן את הקטורת על האש לפני השם, אז מ'דארף עס טון אין קדשי קדשים לפני השם. איי אויב אזוי אם כן מה תלמוד לומר, כי בענן אראה על הכפורת, וואס קומט די פסוק צו זאגן? מלמד. שנותן בה מעלה עשן, מען לערנט פון דעם פסוק אז מען דארף אריינלייגן אין דעם קטורת די מעלה עשן האט מען שוין געזען ס'געווען אזא גראז וואס מען האט אריינגעלייגט אין די קטורת אז די רויעך זאל ארויפגיין גראדערהייט און אזוי אויף די דאך האט זיך עס אויסגעשפרייט ס'איז אראפגעקומען אויף די ווענט, איז די גראז פון ווי ווייסט מען מען דארף אריינלייגן די גראז אין די קטורת איז ווייל שטייט כי בענן אראה על הכפורת אז ס'דארף ארויסגיין א רויעך און אזוי זאל זיך צושפרייטן אין קדשי קדשים, דאס איז די מקור אז מען לייגט אריין די מעלה עשן, זאגט די ברייתא ווייטער ומנין שנותן בה מעלה עשן, פון ווי ווייסט מען טאקע מען לייגט אריין מעלה עשן? און די גמרא וועט באלד פרעגן האסט דאך יעצט געברענגט א פסוק כי בענן אראה על הכפורת וואס דארף מען נאך א פסוק אבער די ברייתא ברענגט נאך א פסוק שנאמר וואס שטייט אין פסוק וכסה ענן הקטורת את הכפורת און במילא זעהן מיר פון דעם אז מ'דארף אריינלייגן די מעלה עשן ס'דארף זיין וכסה ענן הקטורת את הכפורת די וואלקן דארף זיך צושפרייטן און ארומנעמען אינעם גאנצן קדשי קדשים הא לא נתן בה מעלה עשן און ממילא טאמער מען האט נישט אריינגעלייגט מעלה עשן, או שחיסר אחת מכל סממניה, אדער מען האט נישט אריינגעלייגט איינע פון די סממנים פון די קטורת, חייב מיתה, איז דער כהן גדול חייב מיתה, פארוואס? ווייל שטייט דארט וכסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות, איז משמע טאמער נישט, טאמער מען האט נישט אריינגעלייגט מעלה עשן, טאמער מען האט נישט געברענגט געהעריגע קטורת, איז ער טאקע חייב מיתה. איי פרעגט די גמרא, וואס דארף איך א לימוד אז טאמער דער כהן גדול ברענגט נישט אריין געהעריגע קטורת ס'פעלט איינע פון די סממנים, איז ער חייב מיתה, ותיפוק ליה דקא מעייל ביאה ריקנית, ער גייט דאך אריין אין קדשי קדשים איבעריג, וואס טייטש שטייט אין תורה, ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת ולא ימות, אז מען טאר נישט אריין גיין אין קדשי קדשים אומזינסט, איז במילא, טאמער א כהן גייט אריין מיט קטורת נישט ווי עס דארף צו זיין אין קדשי קדשים, איז ער דאך אריין געגאנגען אומזינסט, און אז ער גייט אריין אומזינסט איז ער סתם אזוי חייב מיתה. וואס דארף מען נאך א לימוד אז ווען ער גייט אריין אן די מעלה עשן צו אז ס'פעלט פון די סממנים איז חייב מיתה? ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, אמר רב ששת, ענטפערט רב ששת, הכא במאי עסקינן, כגון ששגג בביאה, והזיד בהקטרה, דא רעדט זיך ביי א כהן וואס האט נישט געוואוסט פון דעם איסור אז מ'טאר נישט אריין גיין סתם אזוי אין קדשי קדשים, מילא דאס איז געווען א שוגג, דאס אז מ'טאר נישט מקטיר זיין קטורת וואס עס פעלט סממנים, דאס האט ער גוט געוואוסט, און במילא אויף די צווייטע חלק אויף דאס האט מקטיר געווען קטורת ס'האט געפעלט סממנים אויף דאס וועט ער זיין חייב מיתה און דאס נעמט מען ארויס טאקע ווייל ס'איז א באזונדערע עבירה א באזונדערע לאו אבער אויף די ביאה ריקנית דאס סתם אזוי אריינגיין אין קדשי קדשים דאס איז דאך געווען א שוגג און במילא אויף דעם איז ער נישט חייב מיתה און דאס איז די אויפטו אז אונז האבן מיר צוויי באזונדערע פראבלעמען דא רב אשי אמר רב אשי זאגט אפילו תימא הזיד בזו ובזו איך קען דיר טרעפן אַ נפקא מינה אפילו אַ כהן גדול וואָס ווייסט פון ביידע איסורים, סיי מען טאָר נישט סתם אַזוי אַריינגיין, און סיי אַז מען טאָר נישט מקטיר זיין קטורת וואָס פעלט דאָרט סממנים, איז ווי וועט זיין אַ נפקא מינה? ס'רעדט זיך כגון דעייל שתי הקטרות, אחת שלימה ואחת חסירה, ס'טייטשט אַז מען וועט אַריינגיין מיט צוויי קטורת, און צוויי מאָל מקטיר זיין קטורת אין קדשי קדשים, איין גוטע, מיט אַלע סממנים, און איינס וואָס פעלט, און ממילא איז אַזוי, אביאה לא מיחייב, דהא עייל ליה שלימה, אומזינסט איז ער זיכער נישט אַריינגעגאַנגען דאָ, ווייל ער האט דאך מיטגעברענגט גוטע קטורת, מילא דאס הייסט נישט אריינגעגאנגען אומזינסט, אבער אהקטרה מיחייב דקא מקטר קטורת חסירה, אבער אויף די אנדערע לאו, אז מען טאר נישט מקטיר זיין קטורת חסירה, וואס פעלט פון דעם סממנים, אויף דעם איז ער אוודאי חייב, ווייל ווי נישט ווי האט ער מקטיר געווען קטורת חסירה. זאגט אונז די גמרא, די גמרא פרעגט, מ'האט דאך געזען די ברייתא, די ברייתא ברענגט צוויי לימודים, אמר מר, פרעגט די גמרא, ומניין שנותן בה מעלה עשן תלמוד לומר וכסה, קרא לקרא, מען דארף צוויי לימודים א פסוק אויף א פסוק, מ'האט דאך שוין געזען דעם ערשטן לימוד וואס די ברייתא האט געזאגט כי בענן אראה על הכפורת, אז פון דא לערנט מען אז מ'דארף אריינלייגן מעלה עשן, וואס דארף מען נאך א לימוד פון וכסה ענן הקטורת את הכפורת? ענטפערט די גמרא א פאר תירוצים. אמר רב יוסף, ענטפערט רב יוסף, הכי קאמר, אין לי אלא עלה מעלה עשן, עיקר מעלה עשן מנין, תלמוד לומר וכסה, וואס טייטש פון די ערשטע לימוד אז מ'דארף אריינלייגן מעלה עשן, ווייס איך מ'דארף אריינלייגן דעם בלעטל מעלה עשן, ווי ווייסן מיר אז דער שורש פון דער בלעטל, ס'טייטש געווען די אויבערשטע חלק פון די בלעטל און די שורש, די אויבערשטע חלק דאס איז דער בעסטע חלק, ווי ווייסט מען דער שורש העלפט אויך, אז מ'לייגט אריין די שורש איז עס גוט, פאר דעם איז דא א צווייטע לימוד, אמר ליה אביי, זאגט אבער אביי והא איפכא תניא, מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא פונקט פארקערט, אז די שורש איז בעסער פונעם בלעטל אליין, דתניא אז מען לערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט נתן בה עיקר מעלה עשן מען האט אריין געלייגט דעם שורש, און אזוי ארום, היה מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה, די רויעך ארויפגעגאנגען ווי א שטעקן ביז אנגעקומען צום דאך, כיוון שהגיע לשמי קורה, ממשמש ויורד בכתלים עד שנתמלא הבית עשן, איז די רויעך האט זיך אויסגעשפרייט אויפן דאך, און שפעטער איז עס אראפגעגאנגען, וואס טייטש ביי די ווענט, די גאנצע שטוב איז אנגעפילט געווארן מיט רויעך, שנאמר והבית ימלא עשן, על כל פנים זעהן מיר די שורש איז בעסער פונעם בלעטל, אלא אמר אביי, מילא זאגט טאקע אביי הכי קאמר, אין לי אלא עיקר מעלה עשן, פונעם ערשטן פסוק כי בענן, וואלט איך געוואוסט אז די עיקר די שורש מעלה עשן דארף מען אריינלייגן דאס איז די בעסטע חלק, עלה מעלה עשן מנין, ווי ווייסט מען די בלעטל אליין איז אויך גוט, תלמוד לומר פאר דעם איז דא די צווייטע לימוד פון וכסה, רב ששת אמר, אן אנדערע תירוץ, זאגט ער אזוי, אין לי אלא אוהל מועד שבמדבר, פון די ערשטע לימוד וואלט איך געוואוסט מען דארף אריינלייגן מעלה עשן, אינעם אוהל מועד אין די משכן ווען מ'איז געווען אין מדבר, שילה ובית עולמים מנין, ווי ווייסט מען משכן שילה און אין בית המקדש האט מען אויך געדארפט אריינלייגן מעלה עשן, תלמוד לומר וכסה, איז פאר דעם קומט די צווייטע לימוד צו לאזן הערן אז אויך אין בית המקדש און אויך אין משכן שילה און די אנדערע פלעצער וואס אידן זענען געווען האט מען אויך געדארפט אריינלייגן מעלה עשן, איי פרעגט די גמרא אויף דעם דארף איך עפעס א לימוד, האי מוכן יעשה לאהל מועד השוכן אתם נפקא, שטייט קלאר אין די תורה אז וכן יעשה לאהל מועד השוכן אתם אז ווי די אייבערשטער רוט דארף מען מאכן די זעלבע עבודה פון יום כיפור וואס איז דאך כלול אין דעם אויך מעלה עשן, מילא דארף איך נישט קיין שפעציעלע לימוד אויף דעם, אלא הכי קאמר, מילא ברענגט די גמרא א אנדערע תירוץ, אז די סיבה וואס איך דארף צוויי לימודים, אין לי אלא ביום הכיפורים, בשאר ימות השנה מנין, די ערשטע לימוד, פון כי בענן, דאס גייט, דאס שטייט ביי די עבודה פון יום כיפור, ווי ווייסט מען אז קטורת א גאנץ יאר דארף מען אויך אריינלייגן מעלה עשן, תלמוד לומר וכסה, פארדעם איז דא די צווייטע לימוד, רב אשי אמר, רב אשי ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט ער חד למצוה וחד לעכב, איינס איז טאקע לכתחילה איין לימוד, און די סיבה וואס די תורה חזר'ט זיך איבער איז לעכב אז אפילו בדיעבד איז עס אויך מעכב, רבא אמר, רבא ענטפערט נאך א תירוץ, זאגט ער חד לעונש וחד לאזהרה, וואס טייטש יעדע פלאץ ווי די תורה גיבט אן עונש א חיוב מיתה דארף דאך אויך זיין א באזונדערע לאו א באזונדערע אזהרה, ממילא פאר דעם דארף מען די ביידע פסוקים איינס א עונש און איינס א אזהרה, תניא אזוי אויך האט מען געלערנט אין א ברייתא אזוי ווי די ווערטער פון רבא, ר' לעזער אומר, פון די פסוק וואס שטייט וכסה ענן הקטורת הכפורת און די פסוק פירט אויס ולא ימות, איז פון דא לערנט מען ארויס עונש, וואס טייטש אז טאמער עס וועט נישט זיין אזוי, טאמער מען וועט נישט אריינלייגן דעם מעלה עשן, איז ימות. עט ער יא זיין חייב א חיוב מיתה. ווייטער פונעם פסוק כי בענן אראה, פון דא לערנט מען ארויס א אזהרה אז ס'איז א לאו, ס'טייטש אז מ'טאר טאקע נישט מקטיר זיין קטורת אן די מעלה עשן. איז למעשה אזוי, אונז האמיר דאך דא צוויי פסוקים, איין פסוק איז וכסה ענן הקטורת הכפורת ולא ימות, און די אנדערע פסוק איז כי בענן אראה. יעצט בעצם וואס איז די סדר פון די פסוקים דא? איז אזוי, די תורה אין פרשת אחרי הייבט אן די פסוק וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו, די פרשה הייבט אן נאכדעם וואס נדב און אביהוא זענען געשטארבן, זאגט דער פסוק, ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך, זאלסט זאגן פאר אהרן, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון, ס'טייטש דא לערנט מען ארויס בעצם די לאו אז מען טאר נישט אומזינסט אריינגיין אין קדשי קדשים, ולא ימות, ס'טייטש ולא ימות, דא לערנט מען א חיוב מיתה, טאמער מען וועט יא אריינגיין, טאמער א כהן גדול צו סתם א כהן צו ווער זאל נאר נישט זיין גייט אריין אין קדשי קדשים אומזינסט, איז ער חייב א חיוב מיתה, זאגט דער פסוק, כי בענן אראה על הכפורת, וואס פון דעם האט מען געזען כי בענן אראה על הכפורת, דאס איז א אזהרה א לאו, אז מען דארף אריינלייגן מעלה עשן אין די קטורת. ווייטער אין די המשך הפסוקים איז אין פסוק י ג שטייט, ונתן את הקטורת על האש לפני ה', וכסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות, וואס פון דא האט מען געזען, דא לערנט מען ארויס א חיוב מיתה, אז טאמער מ'וועט נישט אריינלייגן די מעלה עשן איז מען חייב מיתה, און ממילא איז אזוי, די ביידע פסוקים זענען דאך בעצם אינעם פרשת אחרי, אחרי מות שני בני אהרן. זאגט יעצט די ברייתא, יכול יהיו שניהם אמורין קודם מיתת בני אהרן, ס'טייטש בעצם ס'דא א מחלוקת צו וואס טאקע זענען געשטארבן נאדב און אביהוא, וואסערע עבירה האבן זיי געטון אז זיי זענען געווען מחויב מיתה? איז בעצם אינעם מדרש און אין אנדערע גמרות ווערט געברענגט כל מיני עבירות כמעט צען שיטות איז דא וואס איז געווען זייער עבירה אבער בעצם דא אין די ברייתא וואס די גמרא ברענגט דא גייט די ברייתא פרובירן צו מוכיח זיין אז אפשר איז זייער עבירה געווען אז זיי האבן מקטיר געווען קטורת אן קיין מעלה עשן און דאס זאגט דא די ברייתא יכול יהיו שניהם אמורים קודם מיתת בני אהרן קען זיין אז סיי די אזהרה און סיי די חיוב מיתה ביידע פסוקים זענען אפשר געגעבן געווארן פארדעם וואס נדב און אביהוא זענען געשטארבן, און במילא קען מען זאגן אז נאכדעם וואס מען האט שוין געגעבן א אזהרה, און נאכדעם האט מען געגעבן א עונש, גראד נאכדעם איז געגאנגען נדב ואביהוא מקטיר געווען קטורת אן קיין מעלה עשן, פארדעם זענען זיי געשטארבן. אבער אויף דעם זאגט די ברייתא קען נישט זיין, תלמוד לומר אחרי מות שני בני אהרן, אז די אלע פסוקים וואס מען האט געזען, סיי פסוק ב' און סיי פסוק י ג, זענען דאך געזאגט געווארן אחרי מות שני בני אהרן, נאכדעם וואס זיי זענען געשטארבן, און ממילא בשעת וואס נדב און אביהוא זענען געשטארבן איז נאך נישט געווען די אזהרה מיט די עונש, איז קען נישט זיין פארדעם זענען זיי געשטארבן, אה יכול יהיו שניהם אמורים אחר מיתת שני בני אהרן, קען זיין טאקע אז ביידע זענען געזאגט געווארן נאכדעם וואס בני אהרן זענען געשטארבן, אבער תלמוד לומר שטייט אין פסוק כי בענן אראה על הכפורת, וואס דאס איז דאך די לשון פון פסוק ב' דארט, וואס אראה, די גמרא וועט באלד מוכיח זיין אז אראה איז אראה ועדיין לא נראה, טייטש אז דער פסוק פסוק בייז איז געזאגט געווארן פארדעם וואס ס'איז געווען השראת השכינה אינעם משכן, יעצט נדב און אביהוא זענען ביידע געשטארבן נאכדעם וואס שוין געווען השראת השכינה אינעם משכן, און במילא קען אויך נישט זיין אז פסוק בייז איז געגעבן געווארן נאכדעם וואס נדב און אביהוא זענען געשטארבן, ס'מוז זיין אז דאס איז געזאגט געווארן פריער, נאר וואס דען? זאגט די ברייתא הא כיצד, אזהרה קודם מיתה, ועונש אחר מיתה, די אזהרה די לאו איז שוין געגעבן געווארן פאר נדב און אביהוא זענען געשטארבן, אבער די עונש איז נאר געזאגט געווארן נאכדעם. טייטש פסוק ב' איז פאר די מיתה, און פסוק י ג איז נאך די מיתה, און די גמרא זאגט מאי תלמודא, ווי זעהן מיר דאס אמר רבא אמר קרא כי בענן אראה, ועדיין לא נראה אזוי ווי מען האט געשמועסט, און ממילא על כל פנים זעהן מיר אז ס'קען נישט זיין אז נדב און אביהוא זענען געשטארבן ווייל זיי האבן מקטיר געווען קטורת אן קיין מעלה עשן, ווייל די חיוב מיתה איז נאר געגעבן געווארן נאכדעם, ואלא נאר אויב אזוי מאי טעמא איענוש, פארוואס טאקע זענען זיי נענש געווארן, ענטפערט די גמרא כדתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, און דא וועט מען זעהן איינע פון די שיטות וואס איז געווען זייער עבירה? ר' לעזער אומר, לא מתו בני אהרן, אלא על שהורו הלכה בפני משה רבם, זיי געווען א מורה הלכה בפני רבו, איינער וואס פסק'נט הלכה פאר רבי'ן אפילו א ריכטיגע הלכה, איז חייב מיתה. מאי דרוש? וואסערע הלכה האבן זיי געפסק'נט? שטייט אין פסוק ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, האבן זיי געפסק'נט אז אף על פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביא מן ההדיוט, ס'טייטש אין די פסוק לערנט מען טאקע אז אפילו עס קומט אראפ א פייער פון הימל, איז נאך אלץ ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח דארף מען ברענגען אש מן ההדיוט, איז די הלכה האבן זיי געפסקנט וואס איז געווען ריכטיג, ס'טייטש א ריכטיגע דרש, אבער זיי האבן עס געטון אן פרעגן משה רבינו, און דערפאר זענען זיי נענש געווארן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען די משנה, יצא ובא לו דרך כניסתו, אז ביים ארויסגיין פון קדשי קדשים איז דער כהן גדול ארויס אויף צוריקצוועגס מיטן פנים צום ארון, זאגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואו זעהן מיר אזא זאך? ווי לערנט מען א לימוד אז ווען מען גייט ארויס דארף מען אויך האבן דעם פנים צום ארון? אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מען לערנט עס ארויס אמר קרא, שטייט אין פסוק, ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלים, ס'טייטש די פסוק זאגט דארט וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, אז שלמה המלך איז געגאנגען צו גבעון דארט איז געווען דעמאלס די משכן, דארט איז געווען א במה, איז ער אהין געגאנגען אהין, און שפעטער נאכדעם וואס ער האט מקריב געווען קרבנות, איז ער צוריק אהיים צו ירושלים, ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלים, איז לכאורה, וואס טייטש לבמה אשר בגבעון ירושלים? ירושלים איז נישט גבעון, גבעון איז נישט ירושלים, די במה איז געווען אין גבעון און נישט אין ירושלים, איז אדער ס'וואלט געדארפט שטיין, ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון מירושלים, אז ער איז געקומען פון ירושלים צו גבעון, אדער, טאמער ס'מיינט אז ס'איז געווען פארקערט, אז שלמה המלך איז געגאנגען צו ירושלים,

אזוי ווען ער איז געגאנגען פון ירושלים צו גבעון איז דאך די פנים געווען אויסגעדרייט צום במה צו גבעון וואס אין גבעון איז געווען די במה כדרך ביאתו אף יציאתו מגבעון לירושלים פניו כלפי במה כדרך ביאתו די זעלבע זאך ביים ארויסגיין פון גבעון צו ירושלים צוריק אהיים איז ער אויך געווען אזוי ווי ביים וועג אריין ס'טייטש די פנים איז געווען א גאנצע צייט אויסגעדרייט צו גבעון צום במה א דרך כבוד, ס'טייטש אוודאי נישט געווען א גאנצע צייט, אבער ביים ארויסגיין איז געווען די פנים אויסגעדרייט, וכן כהנים בעבודתם, און לוויים בדוכנם, וישראל במעמדם, די כהנים ביי זייער עבודה, די לוויים בשעת וואס זיי זינגען, און ישראל במעמדם ברענגט דא נאכאמאל רש"י, וואס מ'האט שוין געהאט, אז ס'איז אלעמאל געווען ישראלים וואס זענען געשטאנען בשעת מ'האט מקריב געווען דעם תמיד, איז כשהן נפטרין, ווען מ'איז ארויס ווען מ'ענדיגט די עבודה, לא היו מחזירין פניהם והולכין, האט מען נישט אויסגעדרייט דעם פנים אזוי ארויס, אלא מצדדין פניהם, נאר מ'האט געהאלטן דעם פנים אזוי צום היכל, און אזוי איז מען ארויס זייטוועגס, והולכין און אזוי איז מען געגאנגען, וכן תלמיד הנפטר מרבו, די זעלבע זאך א תלמיד וואס גייט אוועק פון זיין רעבן, לא יחזיר פניו וילך, זאל נישט אויסדרייען די פנים אזוי אוועק גיין, אלא מצדד פניו והולך, נאר די פנים זאל זיין א גאנצע צייט אויסגעדרייט צום רעבן. זאגט די גמרא כי הא דרבי אלעזר כד הוה מיפטר מיניה דרבי יוחנן, ווען רבי אלעזר האט זיך געזעגנט פון זיין רעבן רבי יוחנן, איז אזוי, כד הוה בעי רבי יוחנן לסגויי, ווען רבי יוחנן איז דער וואס איז אוועק געגאנגען, איז דאך שוין רבי יוחנן דאך געווען דער רבי, איז ווען רבי יוחנן איז אוועק געגאנגען פון רב אלעזר, הוה גחין קאי רבי אלעזר אדוכתיה, איז רב אלעזר געשטאנען אויפן פלאץ אזוי איינגעבויגן, אלס כבוד פון זיין רעבן, עד דהוה מיכסי רבי יוחנן מיניה, ביז רבי יוחנן איז נעלם געווארן, ס'טייטש ביז רבי יוחנן האט אים מער נישט געקענט זען, דעמאלטס האט ער זיך אויסגעגראדט, וכד הוה בעי רבי אלעזר לסגויי און ווען רבי אלעזר האט געוואלט אוועק גיין פון זיין רעבן, הוה קא אזיל לאחוריה איז ער געגאנגען אויף צוריקצוועגס, עד דמיכסי מיניה דרבי יוחנן, ביז רבי יוחנן איז נעלם געווארן ביז ער האט אים מער נישט געקענט זען, פארוואס אלס דרך כבוד פון זיין רעבן רבי יוחנן, זאגט די גמרא, נאך אזא מעשה, רבא, כד הוה מיפטר מיניה דרב יוסף, ווען ער האט זיך געזעגנט פון זיין רעבן רב יוסף, הוה קא אזיל לאחוריה, איז ער געגאנגען ממש אויף צוריקצוועגס אפילו נישט זייטוועגס, ער האט אפילו נישט געקוקט ווי ער איז געגאנגען, עד דמינגפן כרעיה ומתווסן אסקופתא דבי רב יוסף דמא, ביז זיין פיס האבן זיך אריינגעהאקט, ער איז געגאנגען צוריקצוועגס, ער האט נישט געקוקט ווי ער איז געגאנגען, די פיס האבן זיך אריינגעהאקט אינעם שוועל פון טיר, און ס'האט זיך צושפריצט דארט בלוט, אויפן שוועל פון טיר האט געכאפט א קלאפ, איז רב יוסף בעצם געווען בלינד שטייט אין ראשונים, אמרו ליה לרב יוסף, מ'האט געזאגט פאר רב יוסף הכי עביד רבא, אזוי האט רבא געטון, רב יוסף האט עס נישט געזען, אמר ליה, האט רב יוסף געזאגט יהא רעוא דתרום רישך אכולה כרכא, אז די קאפ פון רבא זאל נתעלה ווערן נתרומם ווערן אויפן גאנצן כרך, ס'טייטש אז ער זאל ווערן א ראש ישיבה דארט אין שטאט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו, איינער וואס ענדיגט דאווענען דארף אויסטרעטן דריי טריט, ואחר כך יתן שלום, און נאכדעם זאגן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו אזוי ווי אונז טוהן מיר נאך שמונה עשרה. אמר ליה ר' מרדכי, האט ר' מרדכי געזאגט, כיוון שפסע שלש פסיעות לאחוריו, נאכדעם וואס מען טרעט אויס די דריי טריט, התם איבעיא ליה למיקם, דארף מען בלייבן דארט שטיין, נישט צוריק לויפן, משל לתלמיד הנפטר מרבו, אזוי ווי א תלמיד וואס איז נפרד מרבו, ער געזעגנט זיך פון זיין רעבן, אם חוזר לאלתר, טאמער ער טאנצט גראד צוריק, ער גייט גראד צוריק צום רעבן, דומה לכלב ששב על קיאו, איז אזויווי א הונט וואס גייט צוריק צו זיין אויסגעברעכאכץ, ס'טייטש די מפרשים זענען מסביר אז ווען איינער טרעט אויס און גראד לויפט ער צוריק, איז עס א מעשה משונה, ס'טייטש ער ווייזט מיט דעם אז ער האט זיך קיינמאל נישט געזעגנט נארמאל, ער איז פשוט ארויסגעלאפן אהינגעלאפן צוריקגעלאפן, ס'איז מאדנע זאכן, אזויווי א הונט, וואס ווען א הונט ברעכט עפעס אויס עסן, קוקט עס אויס אז די עסן איז נישט געווען קיין גוטע עסן, אבער אז ער עסט שפעטער גראד צוריק אויף דעם דאס וואס ער האט אויסגעבראכן, איז ווייזט ער מיט דעם אז ס'איז סתם צודרייטע זאכן, איז די זעלבע זאך ווען מ'טרעט אויס, מ'טרעט נישט אויס און מ'לויפט גראד צוריק, נאר מ'בלייבט שטיין אויפן פלאץ, עס טוט זיך שוין אין די מפרשים ווי לאנג מען זאל בלייבן שטיין ביז מען הייבט אן שמונה עשרה, צו ביז מען ענדיגט עושה שלום, צו ביז קדושה, איז ידוע די מחלוקת'ן. זאגט די גמרא ווייטער, תניא נמי הכי, מ'האט אויך געלערנט אין א ברייתא, המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו, ואחר כך יתן שלום, קודם טרעט מען אויס דריי טריט, און נאכדעם זאגט מען עושה שלום, ואם לא עשה כן, און טאמער מען טרעט נישט אויס, ראוי לו שלא התפלל, איז ענדערש זאל ער נישט דאווענען, פארוואס ווייל מען דארף נעמען רשות פאר מען גייט אוועק פון רבונו של עולם, ומשום שמעיה אמרו, שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל, קודם זאגט מען עושה שלום צום רעכטן זייט נאכדעם צום לינקן זייט, שנאמר, דאס שטייט אין פסוק, מימינו אש דת למו, אז דער רבונו של עולם כביכול האט געגעבן די תורה מימינו, א בחינה פון ימין, זעהן מיר אז רעכטס איז מער פון לינקס, ואומר, שטייט אויך אין פסוק, יפול מצדך אלף ורבבה מימינך, אז ביים לינקן זייט עט זיין טויזנט מזיקים, ביים רעכטן האנט איז דא צען טויזנט מזיקים, און אליך לא יגש זיי קענען נישט מזיק זיין דעם מענטש, זעהן מיר אז די רעכטע האנט קען סובל זיין מער מזיקים ווי די לינקע האנט זעהן מיר ווייטער אז די רעכטע איז חשוב'ער ווי די לינקע, מאי ואומר, פרעגט די גמרא וואס דארף די ברייתא ברענגען נאך א פסוק, ווייל וכי תימא אורחא דמילתא היא למיתב בימין, קען זיין שטייט מימינו אש דת למו, אז דער רבונו של עולם כביכול האט געגעבן די תורה פון די רעכטע זייט ווייל נארמאל נוצט מען די רעכטע האנט, אבער נישט פשט ווייל די רעכטע זייט איז חשוב'ער, תא שמע פארדעם איז דא די צווייטע פסוק יפול מצדך אלף ורבבה מימינך, אז די רעכטע זייט איז טאקע חשוב'ער, זאגט די גמרא, רבא חזייה לאביי, דיהיב שלמא לימינא ברישא האט געזען ווי אביי דרייט זיך טאקע קודם אויס צום רעכטן זייט ווען ער זאגט עושה שלום, אמר ליה, האט אים רבא געזאגט מי סברת לימין דידך, מיינסט אז מען מיינט דיין רעכטע זייט, לשמאל דידך קאמינא, איך האב געזאגט דיין לינקע זייט דהוי ימינו של הקדוש ברוך הוא, ס'טייטש מען דארף זיך אויסדרייען, א מענטש זאל זיך אויסדרייען צו זיין לינקע זייט, וואס ער דארף זיך דאך מצייר זיין וואס שטייט פארן שכינה, ממילא די שכינה'ס רעכטע זייט איז כביכול זיין לינקע זייט, ממילא דרייט מען זיך אויס קודם צום לינקע זייט ווי מען זאגט עושה שלום, און שפעטער יעשה שלום עלינו צום רעכטן זייט, ועל כל ישראל ואמרו אמן זאגט מען גראד, אמר רב חייא בריה דרב הונא, חזינא להו לאביי ורבא דפסעי להו שלש פסיעות בכריעה אחת, אז זיי האבן זיך געבויגן איין לאנגע כריעה איין בייגעניש, דאס הייסט מען האט זיך געבויגן, נאכדעם אויסגעטרויטן און געבליבן אזוי געבויגן ביז צום סוף, ביז מען ענדיגט עושה שלום. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ומתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, אז דער כהן גדול ווען ער גייט ארויס פון קדשי קדשים, זאגט ער א קורצע תפילה דארט אינעם היכל, פרעגט די גמרא מאי מצלי, וואס איז געווען די תפילה? ענטפערט די גמרא, רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא תרוייהו משמיה דרב אמרי האבן ביידע נאכגעזאגט פון רב אז די תפילה איז געווען, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו, שתהא שנה זו גשומה ושחונה, די יאר זאל זיין א רעגענדיגע יאר און א זוניגע יאר, פרעגט די גמרא שחונה מעליותא היא, דאס זאל זיין זוניג איז עפעס א מעלה? אלא נאר אימא, אם שחונה תהא גשומה, ס'טייטש אז טאמער ס'איז זוניג דארף מען דאך האבן אסאך רעגן, האט געדאווענט אז טאמער עס איז א זוניגע יאר זאל זיין טאקע אסאך רעגן, זאגט די גמרא, רב אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה, האט צוגעענדיגט וואס איז געווען די המשך התפילה, אז לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה, זאל נישט אוועק גיין די שולטן מדבית יהודה פון שבט יהודה, ולא יהיו עמך ישראל צריכין לפרנס זה מזה, קיינער זאל נישט דארפן צוקומען צום אנדערן פאר קיין געלט, ולא תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים, און די מענטשן וואס גייען אונטערוועגנס וואס די רעגן באדערט זיי, די בלאטע באדערט זיי, זאל זייער תפילות אז זיי דאווענען די רעגן זאל זיך אויפהערן, זאל נישט נתקבל ווערן, פארוואס? ווייל מען דארף האבן רעגן. זאגט די גמרא א מעשה, רבי חנינא בן דוסא הוה קא אזיל באורחא, ער איז געגאנגען אמאל אין וועג, ער האט געלעבט אין צייטן פון בית שני, שדא מיטרא עליה, האט אנגעהויבן רעגענען אויף אים, אמר האט ער געזאגט רבונו של עולם כל העולם כולו בנחת, יעדער זיצט בנחת, האט הנאה פון די רעגן וחנינא בצער, און איך בין בצער, איך ווער, ער איז נאס געווארן, עס איז געווען בלאטע, פסק מיטרא, דער רעגן האט זיך אויפגעהערט, כי אתא לביתיה, ווען ער איז אהיים געקומען אמר, האט ער געזאגט רבונו של עולם כל העולם כולו בצער, יעצט איז יעדער בצער אז עס רעגנט נישט, וחנינא בנחת, איך בין יעצט בנחת, ער האט נישט געהאט קיין פעלדער, ממילא ער האט סתם אזוי נישט געדארפט קיין רעגן, אתא מיטרא האט טאקע צוריק אנגעהויבן צו רעגענען, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט מאי אהניא ליה צלותיה דכהן גדול לגבי ר' חנינא בן דוסא, וואס האט געהאלפן די תפילות פון כהן גדול לעבן די תפילות פון ר' חנינא בן דוסא, ר' חנינא בן דוסא'ס תפילות איז געווען אסאך שטערקער ווייל מ'זעט דאך די כהן גדול האט געדאווענט אז די תפילות פון די עוברי דרכים זאלן נישט נתקבל ווערן, און די תפילה פון ר' חנינא בן דוסא איז יא נתקבל געווארן, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא מעשה בכהן גדול אחד, ס'איז געווען א מעשה ביי א כהן גדול, אין ירושלמי שטייט דאס איז געווען שמעון הצדיק, שהאריך בתפלתו, ס'האט לאנג געדאווענט דארט אינעם היכל, ונמנו אחיו הכהנים ליכנס אחריו, און די כהנים האבן געוואלט אריינגיין זען וואס טוט זיך, מ'האט זיך מורא געהאט אפשר איז דער כהן גדול געשטארבן, ווייל טאמער א כהן גדול האט זיך נישט אויפגעפירט ווי ס'דארף צו זיין, איז ער געשטארבן אין קדשי קדשים, האבן זיי מורא געהאט התחילו הם נכנסין, האבן זיי געוואלט אריינגיין והוא יוצא, ער איז פונקט ארויס, אמרו לו, האבן זיי אים געזאגט מפני מה הארכת בתפלתך, פארוואס האסטו אזוי מאריך געווען אין דיין תפילה, אמר להם, האט ער זיי געזאגט, קשה בעיניכם שהתפללתי עליכם, ועל בית המקדש שלא יחרב, וואס באדערט עס ענק, כ'האב געדאוונט אויף ענק, כ'האב געדאוונט די בית המקדש זאל נישט חרוב ווערן, אמרו לו, האבן זיי אים געזאגט, פון דעסטוועגן, אל תהי רגיל לעשות כן, מען טאר זיך נישט אזוי פירן שהרי שנינו, לא היה מאריך בתפילתו כדי שלא להבעית את ישראל, אז דער כהן גדול האט נישט געטארט מאריך זיין זיין תפילה, כדי נישט צו דערשרעקן כלל ישראל אז עפעס איז געשען מיטן כהן גדול. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, משניטל הארון, נאכדעם וואס ס'איז שוין נישט געווען קיין ארון, אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים, איז געווען א שטיין דארט, ס'טייטש אז עס האט נישט געווען קיין ארון, איז האט מען געזען דעם שטיין וואס פלעגט זיין אונטער דעם ארון, וואס דער שטיין איז געווען דארט מימות נביאים ראשונים ס'טייטש פון די צייטן פון דוד און פון שמואל וואס דעמאלטס איז נתגלה געווארן דעם שטיין, אוודאי איז געווען דארט פון פריערט, אבער דעמאלטס האט מען עס געזען און מען האט פארשטאנען וואס דאס איז, ושתיה היתה נקראת, און ס'האט געהייסן שתיה אבן שתיה, די גמרא וועט אלץ מסביר זיין, גבוה מן הארץ שלש אצבעות, ס'איז געווען העכער פון ערד דריי אצבעות, ועליה היה נותן, ס'האט נישט געווען קיין ארון, האט מען געלייגט אויף דעם שטיין די מחטה און אויף דעם האט מען מקטיר געווען די קטורת. זאגט יעצט די משנה ווייטער די המשך העבודה, נאכדעם וואס די כהן גדול האט געזאגט די תפילה קצרה און איז ארויס אין דרויסן, איז נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו, ער האט דאך נאכן שעכטן דעם פר האט ער דאך געגעבן די בלוט פאר א כהן צו מישן זאל נישט פארגליווערט ווערן, יעצט נעמט ער דעם בלוט, נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, איז ער צוריק אריין יעצט אין קדשי קדשים, און צוריק געשטאנען אויפן זעלבן פלאץ, והזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה, און ער האט געשפריצט פון דעם בלוט איין מאל אויף ארויף און זיבן מאל אויף אראפ, אזוי ווי שטייט אויפן פסוק ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת יזה שבע פעמים, זעהן מיר איינס אויף ארויף זיבן אויף אראפ, ולא היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה, און נישט די אחת למעלה איז פשט אויף די אויבערשטע חלק פונעם כפורת, און די שבע למטה איז אויף די אונטערשטע חלק פונעם כפורת, אלא נאר כמצלף, אזוי ווי מיט א שטעק מיט א רצועה, וואס ווען מ'שלאגט, זאגט רשי, ווען מ'שלאגט מלקות, שלאגט מען קודם אויבן אויפן גוף און שפעטער נידריגער און נידריגער, די זעלבע זאך די בלוט איז נישט געגאנגען אינגאנצן אויפן כפורת, ס'איז געגאנגען אויף די ערד, איז די ערשטע שפריץ די אחת למעלה געווען אויבן, שפעטער וואס מער א שפריץ איז אלץ די בלוט געווארן אונטן נענטער און נענטער צום כהן, וכך היה מונה, און ער פלעגט ציילן בשעת ער האט געשפריצט, אחת, וואס טייטש ווען ער האט געשפריצט די איינס אויף ארויף האט ער געזאגט אחת, און שפעטער האט ער אנגעהויבן ציילן אחת ואחת אחת ושתיים, אחת ושלש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, האט אלעס אויסגעציילט, יצא, נאכדעם איז ער ארויס פון קדשי קדשים נאך ער האט גענדיגט שפריצן, והניחו על כן הזהב שבהיכל, ער האט עס אריינגעלייגט אין א שפעציעלע גאלדענע האלטער וואס איז געווען פאר דעם אינעם היכל, נאכדעם איז ער ארויס, הביאו לו את השעיר, שחטו וקיבל במזרק את דמו, מען האט אים יעצט געברענגט דעם שעיר לשם, ער האט געשאכטן, מקבל געווען די בלוט, און צוריק אריין אין קדשי קדשים נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד, והזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה וכך היה מונה אחת אחת ואחת אחת ושתיים וכו', יצא והניחו על כן הזהב השני שבהיכל, נאך ער האט געענדיגט שפריצן די בלוט פונעם שעיר, האט ער געלייגט יעצט די בלוט אין א צווייטן כן, ס'טייטש געווען צוויי האלטערס פאר די בלוט, די פריערדיגע האט אריינגעלייגט אין די ערשטע האלטער, יעצט לייגט ער די בלוט פונעם שעיר אינעם צווייטן האלטער, און ער נעמט צוריק די בלוט פונעם פר. אזוי זאגט די תנא קמא, רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט לא היה שם אלא כן אחד בלבד, נטל דם הפר והניח דם השעיר, ס'טייטש רבי יהודה האלט אז ס'איז נאר געווען איין האלטער, און ממילא קודם האט ער ארויסגענומען די בלוט פונעם פר, און נאכדעם האט ער אריינגעלייגט די בלוט פונעם שעיר ווייל ס'איז נישט געווען צוויי באזונדערע האלטערס. איז על כל פנים נאכדעם וואס ער האט יעצט צוריק אין די האנט די בלוט פונעם פר והזה ממנו על הפרוכת, יעצט שפריצט מען אינעם הייכל אויפן פרוכת שכנגד הארון מבחוץ וואס איז קעגן די ארון אבער פון אינדרויסן אחת למעלה ושבע למטה ולא היה מתכוון וכו' וכך היה מונה מיטן זעלבן סדר אז מ'האט געשפריצט אויף די ערד און מ'האט געציילט אחת אחת ואחת נאכדעם וואס ער האט געענדיגט שפריצן די בלוט פונעם פר אינעם הייכל נטל דם השעיר והניח דם הפר האט יעצט אראפגעלייגט דעם דם הפר גענומען דעם דם השעיר, און די זעלבע זאך והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ אחת למעלה ושבע למטה וכו', ס'טייטש נאכאמאל די סדר, קודם אין קדשי קדשים דעם דם הפר, נאכדעם איז ער געגאנגען שעכטן דעם דם השעיר גענומען דעם דם השעיר און געשפריצט אין קדשי קדשים, נאכדעם אינעם היכל האט ער געשפריצט דעם דם הפר און נאכדעם פונעם דם השעיר, און נאכדעם עירה דם הפר לתוך דם השעיר, האט ער אויסגעגאסן די גאנצע בלוט פונעם פר אריין אינעם דם השעיר זיי אויסגעמישט, ונתן את המלא בריקן, און צוריק אויסגעגאסן די פילע גלאז אינעם ליידיגן גלאז, ס'טייטש זאל זיך נאך בעסער אויסמישן.